מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף צדיק עמוד א'. לאמיר נעמען די לעצטע אכט שורות דף פט עמוד ב'. תנו רבנן, הממנה אחרים עמו על פסחו ועל חגיגתו מעות שבידו חולין. זאגט די גמרא אזוי, אז איך נעם זיך א חבר און איך זאג פאר אים, איך מאך קרבן פסח, ווייסט וואס, זיי דיך משתתף מיט מיר, לאמיר עסן צוזאמען קרבן פסח. דאס זעלבע איז א חגיגה, די חגיגת י"ד, ס'איז דאך אזוי ווי א קרבן פסח, דארף מען מנויים אויף דעם. איז דיין חבר זאגט מיר דא האסטו געלט, איך וויל זיין א חלק פון דיין קרבן, לאמיר פארברענגען צוזאמען. אויף דעם זאגט די משנה, זאגט די ברייתא, אז מעות שבידו חולין, די געלט וואס דו האסט באקומען פון דיין חבר, די חלק וואס ער האט דיר געצאלט כדי צו קענען ווערן א חלק פון דיין חבורה, וואס געשעהט יעצט מיט די געלט? איז די געלט קודש? אדער די געלט נארמאל חולין ביי דיך קענסט מאכן מיט דעם וואס דו ווילסט? אויף דעם זאגט די ברייתא אז מעות שבידו חולין, די געלט וואס דו האסט באקומען פון א חבר כדי צו קענען זיין א חלק פון דיין קרבן, די געלט ווערט חולין. נאך א דין, והמוכר עולתו ושלמיו, איינער וואס האט א קרבן עולה, ער האט א קרבן שלמים, און ער איז מחליט, איך בין נישט גרייט צו ברענגען מיין קרבן, איך וועל עס ברענגען א צווייטע מאל, לאמיר נעמען דעם קרבן, לאמיר זאגן עס איז א שלמים, דו גייסט, גייט אויפן מארקעט, און ער פרעגט ווער וויל קויפן א שלמים, די קרבן איז דאך א קרבן שלמים, נאר לכתחילה איז געווען מיין קרבן, איך האב נישט וואס צו טון דערמיט, לאמיר זוכן איינעם וואס וויל אויך ברענגען א קרבן שלמים, און ער וועט עס מקריב זיין. אויף דעם זאגט די ברייתא לא עשה ולא כלום, האט ער גארנישט געטון, דו קענסט נישט נעמען דיינס א קרבן און איבערגעבן פאר א צווייטן, אז די קרבן איז געווען דיין קרבן מוזט דו עס מקריב זיין, ס'איז געמאכט געווארן לשם בעליו, ס'איז געמאכט פאר ראובן, איז קען ראובן נישט נעמען דעם קרבן און זאגן ווייסטו שמעון דו זיי מקריב די קרבן יעצט פאר דיך, ווייל די קרבן איז געמאכט פאר ראובן. און פאר דעם ומעות כל שהן, יעדע געלט וואס ער האט באקומען יעצט, לאמיר זאגן פון דעם לוקח, ער האט געקויפט דאס געלט, ער האט געגעבן געלט צו קויפן דעם בהמה, איז וואס טו איך מיט דעם געלט? זאגט ער מעות כל שהן, נישט קיין חילוק וואס יענער האט געצאלט פאר דעם בהמה, יפלו לנדבה, די געלט גייט אלס נדבה, גייט אריין צו קיץ המזבח, ס'דארף גיין פאר מזבח. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, וכי מאחר דלא עשה ולא כלום, דו האסט מיר יעצט געזאגט אז וואס? ראובן פארקויפט זיין קרבן שלמים און שמעון צאלט אים דערפאר. זאג איך די געלט איז גארנישט. ערשטנס די קרבן גייט צוריק צו ראובן ווייל ראובן קען נישט נעמען זיינס א קרבן איבערגעבן פאר א צווייטן. די געלט וואס דארף איך טון מיטן געלט? ס'דארף גיין צו בית המקדש קיץ המזבח. פרעגט די גמרא איין מינוט. וכי מאחר דלא עשה ולא כלום אז דו האסט גארנישט אויפגעטון, שמעון קען בכלל נישט איבערנעמען מיין קרבן, די גאנצע מכירה איז נישט קיין מכירה, אויב אזוי א מעות, אמאי יפלו לנדבה, פארוואס מוז די געלט גיין לנדבה? דאס הייסט, אדער זאל ער עס צוריק געבן פאר דעם לוקח, אדער אדער זאל ער עס האלטן, אבער סתם גיין און געבן דאס לנדבה, מהיכי תיתי, די גאנצע סעיל גארנישט איז געשען דא, זאל זאל שמעון צוריק נעמען, די לוקח זאל צוריק נעמען דאס געלט, און שלום על ישראל. אמר רבא זאגט רבא, ביסט גערעכט, אבער קנסא, ס'איז א קנס וואס מען געט פאר די לוקח, איך זאג פאר די לוקח, דו זוכסט א קרבן, און וואס גייסטו קויפן א סעקאנד הענד קרבן, זוכסט דיך עפעס א קרבן וואס איינער האט שוין גענוצט, און דאס גייסטו נאכאמאל מקריב זיין, וואס טוסטו אזא זאך, אז דו ווילסט ברענגען א קרבן, ווילסט ברענגען א שלמים, נעם א בהמה, זיי עס מקדיש, און נעם עס אויף א קרבן, אבער גיין איבערנעמען א צווייטנס קרבן, דאס איז נישט קיין נארמאלע וועג, דאס איז נישט די ריכטיגע וועג צו טון. און פאר דעם זאג איך דיר, דו דו שמעון, דו לוקח וואס דו האסט יעצט געצאלט געלט, דו האסט איבערגענומען א סעקאנד הענד קרבן, זאלסטו וויסן דיין געלט איז געווארן פארלוירן, די מכירה איז נישט קיין מכירה, און דו ווילסט ברענגען א קרבן, גיי ברענג דיך א אייגענע קרבן. די געלט וואס דו האסט געגעבן, דאס האסטו פארלוירן, דאס גייט פון לנדבה לקיץ המזבח. פרעגט די גמרא מאי כל שהן, וואס הייסט ומעות כל שהן, וואס לייגסטו מיר דא צו? זאגט אזוי אף על גב דלא הוה שווה אלא ארבעה, ויהבו ליה חמשה, אפילו בההיא יתירא נמי קנסוהו רבנן. זאגט די ברייתא, זאלסטו וויסן אז ווען דו ביסט געקומען און דו האסט געקויפט די שעפעלע, און אין אמת די שעפעלע איז נאר ווערט פיר, און למעשה דו האסט געגעבן א טיפ, דו האסט איבערגעצאלט, האסט געצאלט פינף, וואלט איך געמיינט אפשר די איין זוז וואס דו האסט געצאלט צופיל, כאטשיג דאס זאל איך קענען צוריק נעמען. איך פארשטיי די פיר מוזן גיין צו קיץ המזבח ווייל איך האב געקויפט א סעקאנד הענד קרבן און דאס איז נישט א זאך וואס ארבעט, פארשטיי איך אלס קנס נעמט מען די געלט און ווייל אז מען זאגט אים די געלט האסטו פארלוירן. אבער די טיפ וואס דו האסט צוגעלייגט, די עקסטער זוז וואס דו האסט צוגעלייגט וואס דו האסט געצאלט מער ווי די עכטע שוויות פון די בהמה, דא וואלט אפשר געווען א צד צו זאגן, דאס געב צוריק פארן לוקח, זאל ער עס צוריק נעמען צו זיך. אויף דעם זאגט די ברייתא ניין מעות כל שהן, נישט קיין חילוק וואס דו האסט געצאלט, די גאנצע געלט וואס דו האסט גענומען, וואס דו האסט געפלאנט צו קויפן מיט דעם א קרבן זאלסטו וויסן, אלעס גייט לקיץ המזבח, דו קענסט עס נישט האלטן. פארוואס? אלס קנס פאר דיך פארן קויפן אזא סארט קרבן. אמר עולא ואיתימא רבי אושעיא, זאגט ער אזוי, אפשר ידעי חברין בבלאה טעמא דהא מילתא, איך האף, איך האף, מיין האפענונג איז אז די מענטשן וואס וואוינען אין בבל זיי קענען מיר מסביר זיין די ברייתא וואס מען האט יעצט געלערנט, פארוואס? לאמיר דא פארשטיין, זה הפריש טלה לפסחו, די ערשטע הלכה פון די ברייתא איז געווען, אז איך קום צו מיין חבר, איך געב אים געלט, און איך זאג אים, איך וויל האבן א חלק פון דיין קרבן פסח, לאמיר עסן צוזאמען קרבן פסח, דא האסט די געלט, כדי איך זאל ווערן א חלק פון דיין חבורה. האבן מיר געזאגט, נישט קיין שום פראבלעם. יעצט ווען דער באלעבאס פונעם קרבן פסח באקומט די געלט פון זיין חבר, האבן מיר געזאגט, די הלכה פון די געלט איז, מעות ווערט חולין. דער באלעבאס פונעם קרבן פסח קען מאכן מיט דעם וואס ער וויל. זאגט ער לאמיר דאס א מינוט פארשטיין, לאמיר דאס צונעמען א מינוט, זה הפריש טלה לפסחו, דער באלעבאס ער האט געהאט א טלה, ער האט געהאט א שעפעלע וואס ער האט גענומען, דאס איז זיין מיין קרבן פסח, דאס הייסט ער האט עס מקדיש געווען, ער זאגט דאס איז מיין קרבן פסח, וזה הפריש מעות לפסחו, זיין חבר וואס וויל יעצט ווערן א חלק פון דעם קרבן פסח, האט פשוט אוועק געלייגט געלט און ער זאגט די געלט בין איך מקדיש, מיט דעם וועל איך גיין קויפן א קרבן פסח, ס'הייסט כ'האב דא צוויי קדושות, איינער האט א שעפעלע וואס איז קודש, איינער האט וואס איז געלט איז קודש. איז פרעג איך דיך, היאך הקדש חל על הקדש, דקתני מעות שבידו חולין. נארמאל נארמאל ווייסן מיר די הלכה איז, ווען איך האב א זאך וואס איז הקדש, איך קויף מיט דעם א שעפעלע וואס איז פון חולין, די קדושה וואס ליגט אויף מיין געלט, גייט אריבער יעצט אויף דעם שעפעלע, אויף דעם חולין, און פאר דעם ווערט די מעות אויס קודש. איז פון וועם איך גיי איינקויפן דעם שעפעלע, קען ער גיין נוצן מיט דעם געלט, און ער קען קויפן דערמיט וואס ער וויל. פארוואס? ווייל איך האב א זאך וואס איז קודש, וואס גייט אריבער צו א זאך וואס איז חולין. דאס פארשטיי איך. אבער דא איז דאך געווען אנדערש. דא, ראובן דער באלעבאס פונעם שעפעלע האט שוין מקדיש געווען דעם שעפעלע, דאס הייסט דער שעפעלע איז קודש. שמעון וואס וויל זיך יעצט קומען מצטרף זיין, האט אויך שוין מקדיש געווען זיין געלט וואס ער האט אוועקגעלייגט און זאגט דאס גיי איך קויפן א קרבן פסח דערמיט. קומט דאך אויס ביידע זענען קודש, איז פרעג איך דיר ווי אזוי קען קודש חל זיין אויף קודש, און צו זאגן אז די געלט גייט יעצט ארויס צו חולין? בשלמא מיין שעפעלע איז פשוט חולין גייט פון קודש אריבער צו חולין, פון קודש גייט אריבער אויפן חולין און די חולין איז תופס נעמט איבער דעם קדושה וואס איז געווען אין דעם געלט, פארדעם גייט די געלט ארויס צו חולין, אבער יעצט וואס ביידע זענען קודש, וואו זאל די קודש פון דעם געלט גיין, כדי צו זאגן אז די געלט ווערט יעצט אויס קודש, די מינוט ס'קומט אן צום באלעבאס פון דעם שעפעלע? אויף דעם האט ער געזאגט, לאמיר זען צו איך האב איינער פון מיינע חברים פון בבל וואס קען מיר דאס מסביר זיין, ווייל לכאורה דאס ארבעט נישט, ווי אזוי קען דאס געשען? איז כדי בעסער צו פארשטיין די קומענדיגע גמרא, לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. אין די תורה שטייט לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלקיך לכל נדר. אז איך גיי און איך האב דא א בהמה וואס דאס איז געווען א פעימענט פאר א זונה, קען איך נישט נוצן די בהמה אלס קרבן. די זעלבע זאך אז איך האב א בהמה וואס איז געווען אלס פעימענט צו קויפן א הונט, קען איך נישט מיט דעם גיין ברענגען א קרבן, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלקיך לכל נדר. און די גמרא גייט ברענגען א משנה אין תמורה. אין תמורה שטייט, די תורה זאגט אונז לכל נדר. וואס לערן איך ארויס פון דעם ווארט לכל נדר? זאגט די גמרא אזוי דארטן, אז ווען איך האב א קרבן, וואס באמת דאס איז שוין געווען א דעזיגנעיטעד פאר קרבן, לאמיר זאגן איך האב אוועקגעלייגט א קרבן שלמים, דער קרבן וואס איך האב יעצט גענוצט, און אנשטאט סתם גיין מקריב זיין דעם קרבן, האב איך גענוצט דעם קרבן, איך האב דאס גענוצט אלס פעימענט פאר א זונה. וואלט איך געקענט מיינען, אקעי, יעצט מ'האט דאס גענוצט אלס פעימענט פאר א זונה, קען איך עס נישט גיין ברענגען אלס קרבן. לכאורה. אויף דעם זאגט מיר די תורה, ניין, זאלסטו וויסן לכל נדר. טאמער איז יענע זאך איז שוין א נדור, א זאך וואס מען האט שוין געמאכט צו א קרבן, די פאקט אז מען האט עס גענוצט אלס פעימענט פאר א זונה, דאס סטאפט נישט צו גיין מקריב זיין דעם קרבן אין בית המקדש, און איך קען ווייטער מקריב זיין דעם קרבן, כאטשיג באמת איז עס דאך געווען א פעימענט פאר א זונה. אבער למעשה וויבאלד ס'איז שוין געווען א נדור, ס'האט שוין געהאט א שטיקל קדושה אויף דעם, ס'איז שוין געווען א קרבן, קען איך עס ווייטער מקריב זיין אלס קרבן. איז די גמרא פרעגט דארטן איין מינוט, אויף דעם דארף איך מיר א פסק? די תורה מוז מיר זאגן א זאך וואס איז שוין א קרבן, און איך האב עס גענוצט אלס פעימענט, קען איך עס ווייטער מקריב זיין, איך דארף מיר א פסוק דערפאר? לכאורה נישט, ס'איז דאך פשוט, ווען איך נוץ א קרבן איז דאס נישט מיינס צו נוצן, איז הגם מען האט עס גענוצט אפשר אלס פעימענט פאר די זונה, אבער עס איז נישט געווען מיינס, כדי זי דאס צו געבן, און דורך דעם קען זי עס נישט אסר'ן, ס'איז גארנישט געשען צו דעם קרבן, די קרבן בלייבט א הייליגע קרבן, איז פארשטייט זיך קען איך עס געבן בית ה' אלקיך, וואס איז די חידוש אין דעם? פאר דעם מוז איך האבן א פסוק וואו די תורה זאגט מיר לכל נדר? קומט רבי אושעיא און זאגט רבי אושעיא יא, זאלסטו וויסן, דאס גייט כשיטת רבי, און מען רעדט נישט דא סתם א קרבן וואס מען האט גענומען אלס פעימענט פאר די זונה. נאר וואס, מען האט גענומען א קרבן פסח, און א חלק פון דער קרבן פסח האט מען געזאגט פאר די זונה, אלס אלס צאלונג פאר דיר, קענסטו דיך ממנה זיין אויף דעם קרבן פסח, איך געב דיר א חלק פון דעם קרבן פסח אלס פעימענט. איז יעצט, דא זאגט רבי אושעיא אזוי, רבי'ס שיטה האלט, אז ווען איך געב אוועק א חלק אין מיין קרבן פסח, ווען איך זאג דיך דו קענסט ווערן א חלק פון מיין קרבן פסח, וויאזוי ארבעט דאס? זאגט דיר רבי, און אזוי טייטשט רבי אושעיא דאס אויס, אז א מענטש איז משייר אין זיין קרבן און ער זאגט אזוי, איך בין מקדיש דעם בהמה, דאס וועט זיין מיין קרבן פסח. יעצט אין דעם, איך בין נישט מקדיש די גאנצע בהמה, נאר איך לאז איבער שטיקלעך, ווייל אנדערע מענטשן וועלן זיך דאך אויך קענען מצרף זיין צו מיין קרבן. אז אנדערע מענטשן וועלן זיך אויך קענען מצטרף זיין צו מיין קרבן, וויאזוי קען איך זיי צולייגן? וויאזוי קענען זיי אויך ווערן א חלק פון דעם קרבן? איז ווייל א מענטש איז משייר, ער לאזט א חלק פון זיין קרבן לאזט ער חולין, און ער זאגט פאר אזא מענטש, דו ווילסט זיך מצטרף זיין? אה, נישט קיין שום פראבלעם, א חלק פון דעם קרבן איז נאך חולין, קענסט זיך מצטרף זיין אויפ'ן חולינ'דיגע חלק וואס איז דא אינעווייניג. און אזוי יעדער איינער וואס קומט צו, איז זיך מצטרף אויפ'ן חולינ'דיגע חלק וואס איך האב איבערגעלאזט אין מיין קרבן פסח. פון דעם לאמיר עס א מינוט צוריק נעמען צו תמורה, זאגט ער אזוי, היות כ'וואלט דא געהאט א צד צו זאגן אז דאס איז טאקע א קרבן, אבער אין דעם קרבן איז דאך דא אינעווייניג א חולין חלק, און אז ס'איז דא אינעווייניג א חולין חלק, ווען איך גיב דאס אלס פעימענט פאר די זונה, קומט דאך אויס אפשר האט עס א דין ווי אתנן זונה, ווייל למעשה הגם זי האט באקומען א קרבן, אבער אין די קרבן איז דא א חלק וואס איז חולין, סאו די חלק איז א חולין חלק וואס איך האב געגעבן פאר די זונה, וואלט איך יעצט קען מיינען די גאנצע קרבן קען איך נישט מקריב זיין אלס אתנן זונה, קא משמע לן לכל נדר, ניין, דארפסטו וויסן א זאך וואס איז שוין נדור, אזא זאך קענסטו גיין ווייטער מקריב זיין, איי ס'איז געווען אלס פעימענט פאר א זונה, ניין, נישט דאס מיינט די תורה. לכל נדר מיינט נדור, א זאך וואס איז שוין נדור, א זאך וואס איז שוין באמת א קרבן, אזא זאך קענסטו מקריב זיין ווייטער אויפן מזבח, הגם באמת ס'איז דא א שטיקל חולין אין דעם, און דו האסט עס געגעבן פאר די זונה, אבער אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן די הלכה פון אתנן זונה. אז מ'האלט שוין דא, לאמער'ס אביסל ווייטער נעמען, די גמרא גייט עס אויסשמועסן באריכות. לכאורה, דאס פארענטפערט אויכעט אונזערע שאלה. אונז האבן געהאט א שאלה, ווי אזוי קען זיין איך נעם געלט פון מיין חבר צו קויפן א חלק אין קרבן פסח, הגם די געלט איז קודש, מיין בהמה איז קודש, און אויף איינמאל ווערט דער, ווערט, די געלט ווערט אוטאמאטיקלי חולין אויף איינמאל, ווי אזוי קען דאס זיין? מען האט דאך געזאגט קודש אויף קודש, האט דער קודש נערגעץ נישט ווי צו גיין, און ס'בלייבט לכאורה קודש, און אויף דעם האט מען געזאגט, אפשר האב איך דא בבלי'שע חברה וואס גייען קענען מיר מסביר זיין דעם תירוץ דא, ווי אזוי ארבעט דאס? אבער יעצט לפי וואס מען האט מסביר געווען איז זייער פשוט, וויבאלד אין מיין קרבן פסח איז דאך נאך דא א חלק וואס איז חולין, קומט אויס ווען איך האב געקויפט פאר מיין קודש געלט האב איך געקויפט א חלק אין מיין קרבן פסח, האב איך געקויפט א חלק אין חולין, סאו אז איך האב געקויפט א חלק אין חולין קומט ארויס אז מיין געלט וואס איז געווען קודש האט זיך איבערגעגאנגען אויפן קרבן וואס דער קרבן האט א שטיקל חולין אין זיך, פארשטיי איך אויפן אנדערע זייט קומט דער געלט און דער געלט ווערט צוריק חולין, ווייל ס'איז געגאנגען פון חולין האט זיך אויסגעלייזט אויף קודש, אוטומעטיקלי ווערט דער געלט צוריק צו חולין. זאג באמת פשט וואס רבי אושעיא לערנט מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא, אמר אביי זאגט אביי אי לאו דאוקמא רבי אושעיא לההיא בממנה זונה על פסחו ורבי היא ווען נישט אזוי מען האט יעצט מסביר געווען אז רבי אושעיא איז מסביר די גאנצע משנה אין תמורה אויף אזא וועג אז ס'איז שיטת רבי און מ'לאזט אינעווייניג אין די בהמה א שטיקל חולין פאר דעם דארף איך האבן די תורה, די תורה זאל מיר זאגן לכל נדר, ווייל אין די בהמה האב איך א שטיקל חולין, און קומט אויס באמת געב איך א חולין פאר די זונה, און אויב אזוי וואלט איך געמיינט ס'איז דא א צד צו זאגן אה די הלכה פון אתנן זונה איז דא אפליקעבל, קא משמע לן אז נישט. אבער איך וואלט געזאגט אנדערשט, הוה מוקים לה לההיא וואלט איך, זאגט אביי, ווען נישט רבי אושעיא איז עס מסביר אזוי, וואס ער איז דאך א תנא, איך בין נאר אן אמורא, וועל איך דיר געבן א צווייטן פשט, איך וועל זאגן אזוי. אז דארטן זאלסטו וויסן, דו ווייסט פארוואס איך מוז האבן א פסוק? ווייל מען רעדט נישט פון א קרבן פסח, מען רעדט דארטן פון א קדשים קלים, בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי, דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא. איך וועל דעם מסביר זיין זייער פשוט, דו ווייסט פארוואס איך דארף האבן א פסוק, וואס די תורה זאגט מיר, זאלסטו וויסן אז דו האסט א זאך וואס איז שוין א קרבן, און דו האסט עס גענוצט אלס פעימענט פאר א זונה, קען איך ווייטער מקריב זיין דעם קרבן? זאלסטו וויסן פארוואס, ווייל דער קרבן וואס מען רעדט דארטן, ווען די תורה איז נכלל לכל נדר עפעס א קרבן, רעדט מען פון קדשים קלים. היות מען רעדט פון קדשים קלים, און איך גיי כשיטת רבי יוסי גלילי וואס האט געהאלטן קדשים קלים איז ממון בעלים הוא, קומט דאך אויס ס'איז מיין אייגענע קרבן, ס'איז ממון בעלים. אויב אזוי וואלט געווען דא א צד צו זאגן, איין מינוט, אז ס'איז ממון בעלים, כ'האב עס גענוצט אלס פעימענט פאר די זונה, אויב אזוי לכאו' איז דא א דין פון אתנן זונה אויף דעם, קא משמע לן לכל נדר וואס די תורה זאגט מיר ניין, וויבאלד ס'איז פארט א קרבן, קענסט עס גיין ווייטער מקריב זיין. אבער אויף דעם זאגט אביי, מיין צד איז אז רבי האלט נישט אזוי ווי מ'האט יעצט מסביר געווען בשיטת רבי אושעיא, נאר איך גיי אביי זאגט אז די סיבה פארוואס איך דארף האבן לכל נדר איז פשוט ווייל איך זאג די קרבן איז א ממון בעלים און פאר דעם מוז די תורה מיר זאגן זאלסטו וויסן אפילו ס'איז ממון בעלים דו האסט עס גענוצט פאר א פעימענט ס'בסדר דו קענסט עס ווייטער מקריב זיין און זאגט אביי אבל בפסח לא משייר איניש, אבער ביי קרבן פסח וואס דו רבי אושעיא האסט יעצט מסביר געווען א גאנצע זאך אין רבי אז א מענטש לאזט איבער א חלק פונעם קרבן פסח און פאר דעם קען איך קויפן א חלק אין דעם קרבן פסח ווייל א חלק פון מיין קרבן איז נאך משייר ס'געבליבן חולין, דאס בין איך נישט מסכים. נאר וואס, איין זאך בין איך יא מסכים, רבי נוצט דאך פארט די ווערטער אז א מענטש איז עפעס משייר, וואס איז ער משייר? זאגט אביי איך וועל דיר מסביר זיין וואס ער איז משייר, במעות ודאי משייר איניש, אין די געלט חלק דארטן איז א מענטש יא משייר, וואס איך מיין צו זאגן איז אזוי, ווען איך נעם געלט און איך דעזיגנעיט עס און איך זאג דאס זאל זיין פאר מיין קרבן פסח, זאלסטו וויסן דער מענטש לכתחילה מאכט אויף ביי זיך דאס נישט קיין עכטיגע קודש, דאס גייט זיין מיין קרבן פסח, אבער ס'נישט קיין עכטיגע קודש געלט. דמעיקרא כי מפריש להו, ווען א מענטש איז מפריש דעם געלט, אדעתא דהכי מפריש להו ער איז עס מפריש און ער זאגט איך גיי עס קויפן מיט דעם א קרבן פסח, איך גיי מיך קויפן א חלק אין א צווייטנס קרבן, און יענער קען מאכן מיט דעם געלט וואס ער וויל. דאס הייסט איך בין נישט עכטיג מקדיש דעם געלט. יא איך בין מקדיש דעם געלט אויף אזוי ווייט איך מוז קויפן מיט דעם א קרבן פסח, אבער אויף אזוי ווייט אז ווען איך געב עס איבער צו יענעם קען ער מאכן דערמיט וואס ער וויל. איז זאגט אביי, די שאלה אין תמורה האב איך דיר פארענטפערט ווען מען רעדט פון קדשים קלים, קדשים קלים איז דיינס. ווען רבי האט געזאגט די ווערטער אז איינער איז עפעס משייר, נישט א קרבן פסח איז ער משייר, נישט א חלק אינעם קרבן איז משייר, ניין, אינעם געלט אינעווייניג איז מען משייר, די מענטש וואס קויפט זיין קרבן פסח, די מענטש וואס לייגט אוועק געלט פאר די קרבן פסח, ער איז משייר אין זיין געלט און ער זאגט ווייסט וואס, די געלט לייג איך אוועק פאר קרבן פסח, אבער יענער זאל קענען קויפן דערמיט וואס ער וויל, ס'איז נישט קיין עכטיגע קדושה אויף דעם. יעצט והא רבי היא, קומט דאך אויס אז אונזערע ברייתא קען איך פארענטפערן אזוי ווי רבי, ומשום הכי מעות שבידו חולין, און פאר דעם זאג איך אז די געלט וואס ליגט אין זיין האנט איז חולין, איז זאגט אביי, דו ווייסט פארוואס, אונזערע ברייתא וואס איך האב געזאגט לאמיר טרעפן איינער פון בבל וואס קען עס מסביר זיין אז ס'ווערט צוריק חולין, זאגט אביי איך האב א גוטן, איך האב א גוטן פשט פאר דיך, פארוואס? ווייל די געלט איז קיינמאל נישט געווען קודש, איך גיי אן כשיטת אביי אז רבי האלט ער איז משייר אבער וואס איז ער משייר? אינעם געלט איז ער משייר, קומט דאך אויס מיין געלט איז געווען קודש אבער א שוואכע קודש, כ'האב געקויפט מיט דעם א קרבן פסח וואס איך האב געדארפט טאקע טוען דערמיט מיט דעם געלט, אבער לכתחילה האב איך שוין משייר געווען אז די געלט איז נישט עכטיג קודש, פארדעם ווען מיין חבר באקומט יעצט דעם געלט קען ער טוען דערמיט וואס ער וויל, ווייל איך ווען איך האב אוועקגעלייגט דאס געלט לכתחילה האב איך עס אוועקגעלייגט על תנאי פארדעם. דבממון ודאי משייר איניש, ווייל ביי געלט לאזט א מענטש איבער. עס קומט דאך אויס, האט מען בעצם דא צוויי מהלכים. אדער קען איך זאגן, דו ווייסט פארוואס די געלט ווערט יעצט חולין, אזוי ווי רבי אושעיא האט מסביר געווען אין רבי, צו זאגן דו ווייסט פארוואס, ווייל אין דעם קרבן פסח איז דא א חולין קאמפארטמענט, איז ווען דו האסט געצאלט מיט דיין געלט, איז דאס חל געווען אויפן חלק וואס איז חולין, קומט דאך אויס יעצט ווערט דיין געלט טאקע חולין. אדער כ'קען זאגן אזויווי אביי האט געזאגט, בשעת מעשה ווען דו לייגסט אוועק געלט, די געלט איז נאר אוועקגעלייגט געווארן אויף א שוואכע קדושה, די מענטש איז משייר און ער זאגט קלאר, די געלט איז דעזיגנעיטעד פאר קרבן פסח, אבער דער בעל הבית קען קויפן דערמיט וואס ער וויל, האב איך צוויי וועגן צו מסביר זיין פארוואס די געלט ענדעט אפ צו זיין חולין. זאגט ער ווייטער און שמועסט איבער וההיא דקא מוקי לה רבי אושעיא כרבי, דאס וואס ס'האט געלערנט די גמרא אין תמורה דארטן, וואס רבי אושעיא האט געזאגט אזוי ווי רבי, אז א מענטש לאזט איבער א חלק אינעם קרבן פסח אליינס, לא מוקמינא לה כרבי, איך וואלט נישט געלערנט אזוי ווי רבי, דבפסח לא משייר איניש, זאגט אביי, א מענטש לאזט נישט איבער א חלק אינעם קרבן פסח צו זאגן אה, א חלק פון דעם איז חולין, א חלק איז קודש, א מענטש טוט נישט אזא סארט זאך. והא, אבער די ברייתא, ליכ איז שטיי מיר זייער גוט ווייל. איז נאכמאל, איז לגבי תמורה האט מען פארענטפערט, און לגבי ביי אונז האט מען אויך פארענטפערט, אונז ווייסט מען פארוואס מען דארף האבן לכל נדר, האב איך אדער אזויווי רבי אושעיא וואס לערנט אזויווי רבי, אדער כ'האב אזויווי אביי וואס לערנט ווי רבי יוסי הגלילי. איך האב לגבי די געלט האב איך אויך א וועג צו פארענטפערן, האט מען געזאגט אדער אזויווי רבי, אדער אזויווי, צוויי מאל אזויווי רבי, אדער אזויווי רבי אושעיא האט פארשטאנען רבי, אדער אזויווי אביי האט פארשטאנען רבי. זאגט ער יעצט איין מינוט, לפי דעם וואס מ'האט יעצט געלערנט אז אביי זאגט אז ס'גייט אזוי ווי כרבי יוסי הגלילי, אויב אזוי לכאורה לאמיר זעהן צו רבי יוסי הגלילי שטימט מיט אונזערע ברייתא דא, זאגט ער אזוי, והא ליכא לאוקמא כרבי יוסי, די ברייתא ביי אונז פארוואס די געלט ווערט צוריק אויס חולין, דאס וועט נישט שטימען מיט רבי יוסי הגלילי, פארוואס? דהא תני בה, המוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום. זאגט ער אזוי, ענדיגט ער צו, קען מען אפשר זאגן, אונזער ברייתא דא אונטן אויף פ"ט עמוד ב, וואס זאגט אז די חולין גייט צוריק ארויס צו ח, די געלט גייט צוריק ארויס צו חולין, קען איך דאס אויסטייטשן ווי רבי יוסי הגלילי? אויף דעם זאגט אביי דאס וועט נישט ארבעטן. פארוואס? ווייל רבי יוסי הגלילי איז דאך דער וואס האט געהאלטן אז קדשים קלים איז ממון בעלים היא. אויב ס'איז ממש ממון בעלים, אפשר וואלסטו אים געוואלט פארענטפערן, דו ווייסט פארוואס די געלט וואס איך האב געצאלט פאר מיין קרבן פסח גייט ארויס צו חולין, וועל איך דיר מסביר זיין, ווייל מיין קרבן פסח איז דאך קדשים קלים, קדשים קלים איז דאך מיין אייגענע, אויב אזוי האב איך דיר דא נאך א וועג צו מסביר זיין פארוואס די געלט גייט ארויס צו חולין, ווייל איך האב געהאט קודש געלט, כ'האב געקויפט א חולין בהמה ווייל ס'איז דאך ממון בעלים א קרבן פסח וואס דאס איז קדשים קלים איז דאך ממון בעלים, קומט אויס ווען איך האב געצאלט פאר דעם איז געגאנגען די קדושה פונעם געלט אריין אינעם קרבן און יעצט האב איך חולין געלט. אויף דעם זאגט ער ניין דאס קען נישט שטימען מיט אונזערע ברייתא פארוואס ווייל רבי יוסי הגלילי איז דאך געווען דער וואס האט געזאגט אז קדשים קלים איז ממש ממון בעלים. אבער בה דא אין די ברייתא איז געשטאנען אז איך נעם א קרבן שלמים און איך פארקויף עס פאר מיין חבר, איך וויל נישט יעצט מקריב זיין א קרבן שלמים, איך וועל עס ברענגען אפאר חדשים, און איך זאג פאר מיין חבר דו קענסט קויפן מיין סעקאנד הענד קרבן, האבן מיר געזאגט אז ס'ארבעט נישט. לפי רבי יוסי הגלילי וואס ער טענה'ט אז קדשים קלים איז ממון בעלים, לכאורה וואלט עס דאך יא געדארפט ארבעטן, כ'וואלט געדארפט קענען איבערגעבן מיין קרבן צו א צווייטן. פאר דעם זאגט ער אז דאס העט שוין נישט דאן אז צו זאגן אז אונזער ברייתא איז רבי יוסי הגלילי דאס העט נישט גיין ווייל ביי אונז שטייט דאך קלאר המוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום. איז זאגט די גמרא יעצט והשתא דאוקמה רבי אושעיא לההיא בממנה זונה על פסחו, יעצט וואס רבי אושעיא האט געזאגט אז מען רעדט דארטן ביי תמורה רעדט זיך עס פון ממנה א זונה על פסחו, ער געבט זי א חלק פונעם קרבן פסח, רבי אושעיא איז יא געבליבן מיט זיינס, פארוואס ווייל ורבי היא ווייל ער האט געהאלטן אז ס'איז שיטת רבי אז מען לאזט איבער א חלק אינעם קרבן פסח, ווען איך האב א קרבן פסח לאז איך א חלק חולין, אויב אזוי קומט אויס שמע מינה דסבירא ליה, אפילו בפסח משייר איניש, זאגט אביי, איך האב באמת א פשט ווי איך קען לערנען, און איך וועל זאגן אז רבי האלט א מענטש איז נאר משייר געלט, דאס לאזט א מענטש איבער, אבער נישט אז א מענטש איז משייר אינעם קרבן פסח אליינס, אבער היות רבי אושעיא זאגט אזוי, און רבי אושעיא זאגט אז רבי האלט אז א מענטש לאזט איבער אין זיין קרבן פסח א חלק וואס איז חולין, וואס זאל איך טון? ווער בין איך צו זיך גיין קריגן מיט אים? ער איז א תנא, איך בין אן אמורא. פאר דעם זאגט ער, מוז מען זאגן, דו ווייסט פארוואס די תורה זאגט מיר לכל נדר, און די תורה אינקלוד זאלסטו וויסן אפילו דו האסט א קרבן, זאלסטו וויסן נאך אלץ מוז איך האבן א פסוק צו זאגן יא, דאס איז נישט קיין אתנן זונה און קענסט עס ווייטער געבן, ווייל מען גייט אזוי ווי רבי ישעיה, און אזוי ווי רבי אושעיא האט מסביר געווען בשם רבי, אז א חלק פון דעם קרבן איז חולין, קומט דאך אויס ווען איך געב פאר די זונה פון דעם חולין וואלט איך קען מיינען דאס ווערט יעצט אתנן זונה און איך קען שוין מער נישט מקריב זיין דעם קרבן פסח, קא משמע לן לכל נדר, ניין דו קענסט יא ווייטער מקריב זיין דעם קרבן, קענסט עס גיין מקריב זיין, ווייל די תורה זאגט מיר לכל נדר. איי אינעווייניג איז דא א חלק חולין וואס איך האב געגעבן פאר די זונה, ווערט עס אפשר א פרייז צו עסן א זונה? תירוץ איז ניין, די תורה זאגט מיר לכל נדר און דו קענסט עס גיין מקריב זיין. איז פרעגט די גמרא, מאי היא דרבי אושעיא? ווי איז דער רבי אושעיא? אונז האבן יעצט דערמאנט א מחלוקת, רבי אושעיא איז מסביר רבי איין וועג, אביי איז מסביר רבי א צווייטן וועג, און אונז האבן שוין אויסגעשמועסט די גאנצע רבי אושעיא לגבי תמורה. אבער די גמרא זוכט יעצט ווי איז די מקור פון די מחלוקת? פון ווי זעה איך אז רבי אושעיא האט אויסגעטייטשט אין רבי אז א מענטש איז משייר אין א קרבן פסח א חלק דארטן וואס דאס בלייבט חולין וואס דאס קען ער פארקויפן? ווי איז דער רבי אושעיא? זאגט אזוי, דתנן, אונז האבן געלערנט א משנה אין תמורה, נתן לה מוקדשין באתננה, ער האט געגעבן פאר זונה אלס פרייז האט ער זי געגעבן מוקדשין, א זאך וואס איז הייליג, הרי אלו מותרין, קען איך דאס גיין מקריב זיין אלס קרבן? עופות דחולין, אויב האב איך זי געגעבן. עופות פון חולין, הרי אלו אסורין, דעמאלטס קען זי נישט נעמען די עופות און גיין מקריב זיין דאס אלס קרבן. פארוואס דארף איך דיר דאס זאגן? זאג איך דיר אזוי, שהיה בדין, איך וואלט געקענט מאכן א קל וחומר און זאגן אזוי, ומה אם מוקדשים שהמום פוסל בהן, מה דאך א קרבן וואס איז מוקדשים, אבער יעדע מום אין דעם בהמה אז איך האב אז איך האב צוגעגרייט דא א קרבן שלמים און איך האב געטראפן שפעטער א מום קען איך עס נישט מקריב זיין, אבער אין אתנן ומחיר חל עליהן פארט זאגסטו אפילו דו האסט דאס געגעבן אלס פרייז פאר א זונה קען איך עס גיין ווייטער מקריב זיין אויב אזוי עופות וואס איז קל שאין המום פוסל בהן פארוואס איז עס קל ווייל א עוף קענסטו מקריב זיין אלס קרבן אפילו ווען עס איז דא א מום אינו דין שאין אתנן ומחיר חל עליהן מה דאך מיין חמור'דיגע בהמה קען אתנן נישט חל זיין אויף דעם, אויב אזוי אוודאי מיין פייגל וואס איז קל זאל אתנן אויך נישט קענען חל זיין אויף דעם, אזוי וואלט איך געהאט א צד צו זאגן. תלמוד לומר פאר דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, ניין, לכל נדר, די תורה זאגט מיר לכל יעדע זאך זאלסטו וויסן לרבות את העופות, אפילו עופות וואס איז קל, וואלט איך געהאט א צד צו זאגן, אה אפשר דארטן אתנן קען נישט חל זיין אויף דעם. זאלסטו וויסן לכל, ניין יעדע זאך אפילו עס איז א עוף, און עס איז א קאל'דיגע זאך, זאלסטו וויסן ווי עס איז גענוצט אלס פרייז פאר א זונה, קענסטו עס מער נישט מקריב זיין אלס קרבן. אויף דעם פרעגט די ברייתא אויפן משנה איין מינוט אפשר פארקערט, קל וחומר למוקדשין מעתה, אויב אזוי מאך פארקערט דעם קל וחומר און זאג אזוי, ומה עופות שאין המום פוסל בהן, מה דאך עופות וואס דארטן די מום איז נישט פסל'ט אין דעם, דאס הייסט עס איז א קל, ס'איז אזוי שוואך, ס'איז אפילו קיין מום מאכט גארנישט אויף דעם. און נאך אלץ זאג איך דיר אז וואס, אתנן ומחיר חל עליהן, אבער אתנן קען יא חל זיין אויף דעם. אויב אזוי מוקדשין, שהמום פוסל בהם, אויב אזוי מוקדשים, וואס דאס איז אסאך מער סענסיטיוו, אזוי ווי דו זעהסט דאך אז יעדע מום פסל'ט די גאנצע קרבן. אינו דין שאתנן ומחיר חל עליהן, אויב אזוי וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז מיין קדשים א זאך וואס איז מוקדשין, זאגסטו מיר, אה, דאס קענסטו צאלן פאר די זונה און נאך אלץ קענסטו עס גיין מקריב זיין? מה דאך מיין פייגעלע וואס איז א קל, דאס הייסט ס'איז נישט סענסיטיוו, יא מום נישט מום, נאך אלץ איז עס סענסיטיוו, אויב ס'איז געווען א פרייז פאר א זונה קען איך עס נישט מקריב זיין, אויב אזוי אוודאי מיין בהמה וואס איך דארף אכטונג געבן אויף יעדע קליינע מום, הייסט ס'איז גאר סענסיטיוו, אוודאי זאל איך עס נישט קענען געבן אלץ פרייז פאר א זונה, איז ווי אזוי קען זיין אז דו זאגסט מיר מוקדשים קען איך געבן פאר די זונה? און אפילו דו זאלסט עס געבן פאר די זונה, נאך אלץ קען איך עס מקריב זיין. תלמוד לומר, אויף דעם זאגט מיר די תורה, זאלסטו וויסן לכל נדר. וואס קומט אויסלערנען פון דעם? פרט לנדור, א זאך וואס איז שוין געווען א נדור, א זאך וואס איז שוין געווען דעזיגנעיטעד פאר א קרבן, דאס קענסטו גיין ווייטער מקריב זיין, און אפילו עס איז באמת א קרבן, נאך אלץ זאלסטו וויסן, ס'איז טאקע א קרבן. און נאך אלץ זאלסטו וויסן קענסט עס גיין מקריב זיין, פארוואס? איי איך האב עס גענוצט פאר אתנן זונה? ווייל די תורה זאגט מיר לכל נדר, ס'באלאנגט צו הקדש, כ'האב עס געצאלט פאר די זונה, וואלט געהאט א צד צו זאגן אה יעצט קענסטו עס מער נישט נוצן, קא משמע לן לכל נדר. איז טייטשט די גמרא עס אזוי, אלא טעמא דכתב רחמנא לכל נדר, וויבאלד מיר ווייס איך יעצט אז מיין זאך וואס איז געווען נדור מיין קרבן שלמים לאמיר זאגן אדער יעדע קרבן וואס ליגט דא פאר מיר וואס איך האב גענוצט אלס פרייז פאר די זונה, ווי ווייסט אז איך קען דאס ווייטער מקריב זיין? וויבאלד ס'שטייט א פסוק לכל נדר. אבער הא לאו הכי, אויב נישט פאר דעם, הווה אמינא מוקדשין חל איסור אתנן עלייהו, וואלט איך געזאגט אויב דו האסט עס געצאלט אלס פרייז פאר די זונה, איז דאך נישט ערגער ווי די פייגעלע, און אויב אזוי קען איך עס נישט גיין מקריב זיין, קומט דאך אויס אזוי, ווען נישט אז איך האב א פסוק, וואלט איך פארשטאנען דא אז יעדע קרבן וואס איך האב געצאלט פאר אתנן זונה, קען איך מער נישט גיין נישט נוצן פאר א קרבן. נאר וואס וויבאלד די תורה זאגט מיר לכל נדר זאגט די תורה ניין קענסט עס יא נוצן, אבער ווען נישט די ווערטער לכל נדר, אז איך וואלט געהאט א קרבן וואס איך האב עס געגעבן פאר א זונה, זאלסטו וויסן עס האט א דין ווי אתנן זונה. לכאורה איז משמע אזוי. אויף דעם קען דאך נישט זיין אבער. והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. פשט איז דו נעמסט א זאך, א קרבן שלמים וואס באלאנגט נישט צו דיר, דו געסט עס פאר די זונה, ווי אזוי ווערט עס יעצט אויף איינמאל אסור? ווי אזוי ווערט עס אויף איינמאל אתנן זונה? דער קרבן באלאנגט צו הקדש, ווער ביסטו צו נעמען א זאך פון הקדש און גיין צאלן א זונה דערמיט? און זאגן אה זי מאכט עס קאליע יעצט, וואס עפעס? דער שעפעלע, דער קרבן באלאנגט צו הקדש, מוז איך האבן א פסוק וואס די תורה זאגט מיר זאלסטו וויסן לכל נדר אז אזא קרבן קענסטו יעצט גיין ווייטער מקריב זיין? מהיכי תיתי נישט? ס'איז נישט געווען מיינס צו גיין באצאלן פאר די זונה אין די פירסט פלעיס. פארוואס זאל עס קאליע ווערן? און אויף דעם אמר רבי אושעיא, אויף דעם זאגט רבי אושעיא, ניין, מ'רעדט דא פון בממנה זונה על פסחו, ורבי היא, אז וואס מ'רעדט דא אזוי האבן מיר פריער געשמועסט, פון בממנה זונה על פסחו, פאר דעם א חלק פון דעם קרבן פסח איז דאך מיינס ווייל איך האלט אזוי ווי רבי וואס רבי האט געזאגט אז איך בין משייר איניש, א מענטש לאזט איבער א חלק אין דעם קרבן א שטיקל וואס בלייבט חולין, אז א חלק פון דעם איז חולין, קומט דאך אויס, איך האב גענומען מיינס א זאך, און איך האב עס געגעבן פאר די זונה, ווייל א חלק אין די גאנצע קרבן פסח, בלייבט חולין, איז עס מיינס, האב איך גענומען מיינס א זאך, און איך האב עס געגעבן פאר די זונה, און אויף דעם קא משמע לן לכל נדר, זאלסטו וויסן, וויבאלד ס'איז נדור, וויבאלד דאס איז באמת א קרבן, איך פארשטיי אז א חלק באלאנגט צו דיך, אבער די גאנצע זאך איז א קרבן, קענסט עס גיין ווייטער מקריב זיין, און אויף דעם נישט געזאגט געווארן די דין פון אתנן זונה. איז די גמרא גייט עס ווייטער פרעגט די גמרא אוקעי אבער מאי רבי ווי זעהסטו דאס אז רבי האט געהאלטען אז אין א בהמה איז דא א חלק חולין פארשטיי דאס איז געווען דיין וועג רב אושעיא ווי דו האסט אויסגעטייטש רבי אבער ווי טרעף איך דעם רבי לאמיר זוכען רבי אליינס זאגט די גמרא דתניא אונז האבן געלערנט אם ימעט הבית מהיות משה פשוט פשט אין די פסוק געמיינט די תורה זאגט מיר אז דו האסט צו ווייניג מענטשן צו עסן דעם קרבן פסח, אויף דעם זאג איך דיר נישט קיין פראבלעם, ברענג דיינע חברים, ברענג דיינע שכנים, ברענג דיין משפחה, וועט זיך עסן צוזאמען. טייטשט דעם פסוק אזוי, אם ימעט הבית, אז א מענטש האט צו ווייניג געלט, אם ימעט, ס'איז אים ווייניג, ער מוטשעט זיך מיט פרנסה, און וואס קען איך טון? מהיות משה טייטש איך החייהו משה, דערקוויק אים, לעב אים אויף, משה פון דעם שה, ער קען מאכן אביסל געלט פון דעם שה. ווי אזוי? זאגט תנא קמא אזוי, מכדי אכילה, וואס דו קענסט מאכן איז, דו קענסט פארקויפן א חלק אין דעם קרבן פסח, אבער מכדי אכילה, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט, אבער ולא מכדי מקח, סתם מאכן ביזנעס פון דעם בהמה קענסטו נישט טון. רבי אומר, רבי זאגט ניין, אף מכדי מקח, קענסט אפילו סתם מאכן געלט דערפון אויך, און ווייטער די גמרא גייט אריינגיין אין דעם מסביר זיין, שאם אין לו, ווי אזוי קען ער מאכן געלט פון זיין קרבן פסח, ווייל אויב האט ער נישט קיין געלט, ממנה אחר עמו, ער נעמט אנדערע מענטשן וואס זיי באצאלן אים צו ווערן א חלק אין זיין קרבן פסח, ממנה אחר עמו על פסחו ועל חגיגתו, ומעות שבידו חולין, און די געלט וואס ער באקומט פון זיינע חברים אויף דעם וואס זיי קויפן א חלק אין דעם קרבן פסח, דאס ווערט זיינס, דאס ווערט זיין אייגענע פריוואטע געלט, פארוואס שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, פארדעם האט כלל ישראל מקדיש געווען זייער קרבן פסח, על תנאי איך ווייס איך בין טאקע מקדיש מיין קרבן אלס קרבן פסח, אבער איך לאז אינעווייניג אביסל, כדי אנדערע זאלן קענען קויפן א חלק אין דעם, און אזוי וועל איך קענען אריינקומען, און איך וועל קומען אביסל צו געלט. און די גמרא ברענגט עס א מחלוקת אויף ווי ווייט גייט תנא קמא מיט רבי רבה ורב זירא האבן א מחלוקת אין דעם אויף ווי ווייט זאגט רבי מיט תנא קמא אז איך מעג מאכן געלט פון מיין בהמה חד אמר בעצים לצלייתו כולי עלמא לא פליגי אז איך דארף האבן געלט פשוט צו גיין מאכן צליה צו גיין בראטן מיין קרבן פסח און פאר דעם פעלט מיך געלט דאס האלט כולי עלמא איך קען נוצן מיין קרבן פסח און זאגן די געלט וואס דו האסט מיר געצאלט כדי צו קענען ווערן א חלק פון מיין קרבן פסח, איך דארף קויפן מיט דעם האלץ, דאס איז כולי עלמא מודה מען מעג. דכיוון דתקנתא דפסח היא כגופא דפסח דמי, וויבאלד דאס איז דאך ממש א חלק פונעם קרבן, אויב אזוי אוודאי דאס מעג איך טון. כי פליגי ווען איז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי, דאס איז דווקא במצה ומרור. מעג איך גיין קויפן מצה און מרור מיטן געלט וואס איך האב באקומען פון מיינע שכנים וואס ווילן ווערן א חלק פון מיין קרבן פסח? רבנן סברי הא אכילה אחריתי היא, ניין, וואס פאר שייכות האט מצה מיט מרור מיט קרבן פסח? איז די געלט וואס דו מאכסט פון קרבן פסח מעגסטו נאר נוצן אויף אזוי ווייט פאר די ממש די קרבן פסח אליינס, פאר עצים, אבער גיין קויפן מצות מיט מרור דאס נישט. ורבי סבר, און רבי זאגט ניין, כיוון דהכשירו דפסח היא, וויבאלד דאס איז דאך אלעס א הכשר פון קרבן פסח, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו, פשט ס'איז דאך אלעס איין גרויסע זאך צוזאמען, אויב אזוי האט עס אלעס כגופא דפסח דמי, איז דאס אלעס א חלק פון דער זאך. דאס איז געווען איין שיטה, און דאס איז די מחלוקת צווישן די רבי מיט תנא קמא. וחד אמר, און איינער זאגט ניין, במצה ומרור נמי כולי עלמא לא פליגי, במצה ומרור האלט יעדער איינער מען מעג, אוודאי עצים מעגסטע, אוודאי מצה ומרור מעגסטע, דאס איז נישט קיין שאלה, דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו קומט אויס אז ממש איין זאך, דכיוון, וויבאלד דמכשירין דפסח נינהו, דאס מאכט דאך מיין קרבן פסח אויב אזוי כפסח דמי. כי פליגי, ווען איז די מחלוקת, ליקח בו חלוק, ליקח בו טלית. מעג איך גיין קויפן מיט מיין געלט וואס איך באקום פון מיינע חברים וואס ווערן א חלק פון מיין קרבן, מעג איך קויפן קליידער דערמיט? אויף אזוי ווייט קען איך אויך נעמען מיין קרבן און די געלט וואס קומט אריין פון דעם און נוצן פאר מיין פריוואטע זאכן צו נישט? רבנן סברי מהיות משה אמר רחמנא, החייהו לשה, ווען די תורה זאגט מיר עס איז דווקא זאכן וואס איך מוז האבן פאר די שה, ווי למשל עצים, ווי למשל מצה מרור, אבער גיין קויפן סתם קליידער, וואס האט עס מיטן קרבן פסח? ורבי סבר, און רבי האלט ניין, החיה עצמך משה, דו אליינס דו קענסט דיך אויך סופארטן משה פון דיין קרבן. קומט דאך אויס פון דא, זע איך פון דא, כפי דער שיטה וואס האלט אז איך קען קויפן סיי עצים, סיי מצות און מרור, סיי קליידער, אלעס קען איך טוען מיט די געלט פון די קרבן פסח. דאס איז שיטת רבי. ווי אזוי ארבעט דאס? פארוואס האלט רבי אויף אזוי ווייט איך קען נוצן די געלט אויף ממש אויף וואס איך וויל? דער תירוץ איז זייער פשוט. שיטת רבי איז געווען, ווען איך נעם א קרבן פסח און איך לייג אוועק מיין קרבן פסח, האב איך דא א קרבן, אבער איך לאז א חלק חולין. און איך זאג דיר זאלסט וויסן, דאס איז א חולין'דיגע קרבן, און די געלט וואס איך באקום פון דעם, איז עס מיין פריוואטע געלט, ס'איז א חולין'דיגע זאך וואס איך פארקויף דיך. קומט אויס, יעדע געלט וואס דו צאלסט מיך, איז מיין געלט. איך בין אזוי ווי דער מוכר, וואס איך פארקויף שעפעלעך וואס דו גייסט שפעטער ברענגען א קרבן שלמים דערמיט. קומט דאך אויס, קען איך נוצן מיין געלט, וואס איך האב באקומען פון דיר יעצט, און גיין קויפן דערמיט וואס איך וויל. איז דו האסט מיר געפרעגט, רבי אושעיא קומט מיט א שיטת רבי, ווי איז דער שיטת רבי? דער תירוץ איז פון דא איז שיטת רבי, וואס איך זעה רבי געהאלטן אז דו קענסט טון מיטן געלט וואס דו ווילסט טון, ווי אזוי קען איך טון מיטן געלט וואס איך וויל, אן דעם וואס איך מוז אכטונג געבן ווייל באמת האב איך דא א קדושה? תירוץ איז ווייל איך האב געלאזט א חלק פון מיין קרבן חולין, אז א חלק איז חולין האב איך דיר פשוט פארקויפט א ליידיגע זאך, אויב אזוי דיין קדושה פון די געלט גייט אריבער אויפן בהמה, און איך באקום געלט וואס מיט דעם געלט קען איך טון וואס איך וויל. זאגט די גמרא יעצט אבער לאביי, די גמרא גייט צו צוריק אויף אביי, אביי וואס האט פריער געזאגט, זאלסטו וויסן די חידוש פונעם פסוק איז לכל נדר, וואס איך מיין דיר צו זאגן זאלסטו וויסן אז א זאך וואס איז נדור קענסטו גיין מקריב זיין אלס קרבן אפילו מען האט עס גענוצט אלס פעימענט פאר א זונה. און פון וואס רעדט מען דא האט אביי געזאגט אז מען רעדט דא פון קדשים קלים, קדשים קלים איז דאך מיינס, וואלט איך געקענט מיינען וויבאלד ס'איז מיינס און איך האב עס גענוצט אלס פעימענט פאר די זונה מאכט זי דאס קאליע, קא משמע לן ניין אז נישט זי מאכט עס נישט קאליע, לכל נדר, ס'איז א נדור'דיגע זאך אויב אזוי איז נישט קיין שום פראבלעם, אבער ווי אזוי האט אביי אויסגעטייטשט שיטת רבי, אז נישט רבי זאגט ער איז משייר אז ער לאזט אין דעם קרבן פסח א חלק וואס איז חולין, ניין, אינעם געלט לאזט א חלק וואס איז חולין, דאס הייסט ווען איך מאך געלט און איך זאג דאס איז מיין קרבן פסח, לייג איך דאס אוועק אויף דיר צו געבן, דו קענסט טון דערמיט וואס דו ווילסט. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ולרב, ולאביי דאמר, אי לאו דאוקמיה רבי אושעיא לההיא בממנה זונה על פסחו ורבי היא אז נישט וואס רבי אושעיא וואס ער איז א תנא זאגט אזוי, וואלט איך געזאגט הוה מוקמינא לה בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא אבל פסח לא משייר איניש, אבער צו זאגן אין א קרבן אליינס לאזט א מענטש גארנישט איבער, פרעג איך דיך אביי איין מינוט וויאזוי קענסטו בכלל לערנען אזוי? וויאזוי קענסטו מיר קומען זאגן אז רבי האלט אז א מענטש לאזט נישט איבער א חלק אינעם קרבן פסח, נאר א מענטש לאזט איבער א חלק אינעם געלט פון א קרבן פסח? הא קתני בהדיא, אונז האבן דאך קלאר געלערנט, שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, לאמיר לערנען די ווערטער פון שיטת רבי', וואס רבי' זאגט זייער קלאר, רבי' אומר, אף אני, דו קענסט טון מיט דעם וואס דו ווילסט דערמיט, אף מכדי פסח, קענסט מאכן מיט דעם, מ'האט געזאגט אף קענסט עס נוצן סתם צו קויפן וואס דו ווילסט, און די סיבה וואס ער געבט דערצו איז, ווי ער זאגט דארטן, שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, ווען מ'איז מקדיש א קרבן דעם פסח, האט מען געלאזט א חלק אינעווייניג כדי מען זאל עס קענען ווייטער געבן און דאס זאל בלייבן חולין כדי יענער זאל עס קענען קויפן. זעסטו קלאר פון די ווערטער פון רבי אז רבי האט געזאגט אז מען האט איבערגעלאזט א חלק אינעם קרבן. און וויאזוי קענסטו אביי מיר קומען זאגן ניין שיטת רבי איז אז מען האט איבערגעלאזט א חלק אין דעם געלט ווען ער זאגט קלאר אז ניין שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהם נישט את ממונם לכאורה איז דאס שווער ענטפערט אביי זאגט אביי ניין אימא שעל מנת כן הקדישו ישראל מעות פסחיהן נישט אז רבי זאגט אז מ'האט איבערגעלאזט א חלק אינעם קרבן על מנת כן צו קענען דאס פארקויפן ניין על מנת מ'האט איבערגעלאזט די געלט די געלט וואס מ'האט ממנה געווען פאר קרבן פסח דאס האט מען איבערגעלאזט און מ'האט געזאגט ווייסט וואס איך גיי קויפן דעם קרבן פסח אבער איך בין עס נישט עכט מקדיש איך בין עס נאר מקדיש אויף אזוי ווייט אז יענער זאל קענען טון דערמיט וואס ער וויל קומט אויס האב איך זייער גוט איז אין קורצן קען מען דא מאכן ממש א קורצע סיכום פון די גאנצע גמרא, איז לאמיר בעצם אזוי גיין, מיר גייען פון די בילד גייען מיר פון אונטן אויף ארויף, די שאלה איז געווען פון ווי ווייס איך ווי אזוי קען איך נעמען מעות קודש, אויסלייזן און קויפן דערמיט א קרבן פסח, און אויף איינמאל ווערט די מעות חולין, ווען סיי די געלט איז קודש, אדער סיי די בהמה איז קודש. לכאורה די געלט, די קדושה וואס ליגט אויפן געלט, האט אויף אין ערגעץ נישט ווי צו גיין. ווי אזוי קומט אויס אז שפעטער די געלט ווערט חולין? איז באמת קען מען גיין כפי שיטת רבי אושעיא וואס ער האט מייסד געווען אין רבי, אז א מענטש לאזט אינעווייניג אינעם קרבן פסח א חלק וואס ווערט, וואס בלייבט חולין, קומט אויס ווען איך צאל מיט מיין געלט, צאל איך מיט מיין געלט אויף חולין, וועגן דעם גייט די קדושה פונעם געלט אויפן חולין חלק, און די געלט ווערט אויף איינמאל ווערט עס חול. אזוי האט רבי אושעיא געטייטשט אין רבי, אביי געוואלט זאגן, ווען נישט רבי אושעיא זאגט דעם פשט זאג איך אנדערשט, דער מענטש ווען ער לייגט אוועק געלט פאר קרבן פסח, לייגט ער דאס אוועק על תנאי אז איך בין עס נישט עכטיג מקדיש, נאר איך בין עס מקדיש אויף אזוי ווייט מיט דעם וואס איך וועל קויפן די בהמה, אבער באמת די געלט איז א מתנה פשוט פאר דעם וואס געבט מיר זיין חלק אין דעם קרבן פסח. אבער אביי זאגט איך קען נישט גיין אזוי ווייל רבי אושעיא איז דאך א תנא סאו איך קען זיך נישט קריגן מיט אים. אויף דעם גייט מען איין מדריגה העכער און די גמרא זוכט ווי דער רבי אושעיא וואס ער האט בכלל געטאטשט אזוי אין רבי. אויף דעם ברענגט די גמרא די משנה אין תמורה וואס איך זעה דארטן אז איך מוז האבן א פסוק וואס די פסוק זאגט מיר דו האסט א קרבן קענסט עס ווייטער גיין מקריב זיין. איי וואס וואלט געווען די הוה אמינא תירוץ איז דארטן ווייל מען רעדט פון א קרבן פסח און כשיטת רבי ווייל א מענטש איז משייר דאס איז דער רבי אושעיא. דעם זוכט די גמרא, איין מינוט, ווי דער רבי אליינס, אויף דעם דארף מען גיין נאך איין מדריגה העכער, ווי טרעפט מען שיטת רבי? פונעם פסוק, אזוי ווי מען זעט ואם ימעט הבית מהיות משה, זעה איך דארט אין שיטת רבי אז רבי זאגט קענסט מאכן מיט דעם וואס דו ווילסט, לכאו' פארוואס קען איך טון דערמיט וואס דו ווילסט, וויבאלד די בהמה איז דיינס, אדער ווי אביי לערנט ניין נישט ווייל די בהמה איז דיינס נאר ווייל די געלט איז דיינס, און דאס איז די אויפשטעל פון די גמרא, בעצם וואלט מען געדארפט נעמען די גאנצע גמרא, לערנען ערשט פון די ברייטע שורות אויף אראפ, צו קלאר האבן די בילד, און שפעטער לערנען די ערשטע חלק פון די גמרא, וואס דעמאלס וואלט אלעס געווען זייער זייער קלאר.